א גוטן ערב שבת טייערע ברידער, ס'איז ערב שבת כי תצא, ס'האלט מיר טיף אינמיטן חודש אלול, נעקסטע שבת מוצאי שבת זאגט מען שוין סליחות, אונז דארפן אלעמאל וויסן וועלכע פראבלעם פרובירן אונז צו סאלוון, זייער אסאך פון אידישקייט, פון ספרים הקדושים, פון תנך, פון גמרא, פון זוהר, עקזיסטירט צו סאלוון עפעס א שאלה, און אזוי ווי יעדע איינער ווייסט ווען מען לערנט רש"י, ידיעה, מען דארף וויסן וואט איז באדערינג רש"י, וואס שטערט פאר רש"י, ער זאגט א פשט, אויב די פסוק וואלט געשטימט. אזוי ווי ס'שטייט, וואלט מען נישט געדארפט צו שרייבן פירוש רש"י, אויב ס'דא א פירוש, איז דאך משמע אז דא עפעס א פראבלעם, אמאל א קליינע פראבלעם, אמאל א גרויסע פראבלעם, אמאל א איידעלע פראבלעם וואס מ'דארף עפעס אזא שימת לב, מ'דארף האבן א געוויסע רגישות, א געוויסע סענסעטיוויטי צו כאפן די פראבלעם, אמאל א פשוט'ע פראבלעם, א סתירה, יעדער איינער קען גלייך זען אז ס'שטימט נישט, אמאל א סתירה וואס מ'דארף האבן מער שכל, מ'דארף געדענקען פון פריער, פון שפעטער אז ס'שטימט נישט, וכהנה וכהנה. אזוי. ס'קומט די הייליגע טעג ווען מען לערנט תורה, לפי די סדר הפרשיות און אזוי ווייטער, יעדע זאך וואס אונז לערנען באמת, יעדע זאך וואס אונז טוען, יעדע מצוה וואס איז דא, קומט צו סאלוון א געוויסע פראבלעם, און איינע פון די פראבלעם, אליינס די פראבלעם וואס מען דארף סאלוון, וואס אונז האבן בזמן הזה, בדור הזה, אין די סיטועשאן ווי אונז געפינען זיך, אסאך מאל לערנען אונז תירוצים אן קשיות,

שטיקלעך פסוק צו הלכות, אז איינער ווייסט נישט בכלל וואס די נושא איז, פון וואס טוט זיך דא, איז ער מורא'דיג צומישט, און ס'קען אפילו זיין ער וועט זיין גענוג קלוג, ער וועט אויסטראכטן גאנצעטע פירושים, וואס ס'קען מיינען וכו' וכו', און דערווייל, נישט דער פשט איז ריכטיג און נישט דער סוד איז ריכטיג, ס'הייבט זיך גארנישט אן. און אזוי, פונקט אזוי. איז אונז וואס אונז לייגן תפילין און אונז בלאזן שופר, אונז בלאזן שופר אין חודש אלול, אונז בלאזן שופר אין ראש השנה, אונז פאסטן יום כיפור, אונז מאכן א סוכה פאר סוכות, אז מען ווייסט נישט וואס איז די פראבלעם, וואס וואס פאר א נושא רעדט זיך דא, וואס איז די שאלה וואס די גאנצע זאך האט זיך גערעדט וועגן, איז כמעט א ברכה לבטלה, איז כמעט אזוי ווי נישטא וואו ס'חל צו זיין די חיוב, אזוי ווי איינער האט נישט קיין קאפ, נישטא וואו צו לייגן תפילין, אזוי ווי איינער האט נישט קיין הויז, נישטא וואו צו לייגן קיין מזוזה, אלע מצוות האבן א תנאי קודם למעשה שטייט נישט דארף נישט שטיין אין די חומש, וואס די תנאי ווי ווי איז די מקור אז מען האט נישט קיין קאפ דארף מען נישט לייגן קיין תפילין דארף נישט קיין מקור תפילין לייגט מען אויפן קאפ ווי איז די מקור אז אויב איינער וויל נישט אנקומען צו גאט דארף ער נישט דאווענען דארף נישט קיין מקור תפילה אדער כל התורה כולה לויט וואס ס'לערנט אין חסידישע ספרים איז א וועג אנצוקומען צו גאט נישט אז ס'דא נאך נאטור איז דערפאר און אויב איינער וויל נישט, האט נישט די פראבלעם, איז אים קיינמאל נישט שווער געווען, היתכן, היאך, היאך נדע את הדבר אשר דיבר ה', וויאזוי קומט מען אן צו גאט? פאר אים איז נישט די תורה געמאכט, איז געמאכט פאר אנדערע מענטשן, איז געמאכט פאר מענטשן וואס האבן יא די פראבלעם, נישט קיין חיוב, ס'איז געקומען אזוי ווי מיר זאגן אלעמאל, תורה איז נישט געקומען מוסיף צו זיין חיובים מחדש זיין פראבלעמען פאר מענטשן, ס'איז געקומען העלפן, וועמען קען מען העלפן? נאר ווער ס'ווייסט שוין אז ער וויל עפעס, ווער ס'ווייסט שוין. אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם, איך וויל זיין גוט, איך וויל ווערן א בעסערע מענטש, איך וויל אנקומען צו גאט, איך וויל אנקומען צו שלימות, יעצט היאך, היאך, ווי אזוי טוט מען דאס? ווי אזוי קען עס זיין? און ס'דא קושיות פרטיות, ס'זענען מער פרטית'דיגע קשיות, דא איז דא איז די פראבלעם, דא איז דא יענע חטא, דא איז דא יענע יצר הרע, דא איז די פראבלעם, אה! ברוך השם זאגט מען אים, ס'איז דא א מצוה. לייגן תפילין איז א וועג צו דערמאנען יעדן טאג גאט, אויב איינער האט נישט די פראבלעם, איז תפילין איז סתם נאך א פראבלעם, אזוי ווי מען זאגט תרי"ג בעיות, נישט קיין תרי"ג מצוות, נישט קיין תרי"ג עצות, אזוי ווי די זוהר זאגט און די רמב"ם זאגט, עצות מרחוק פון די קלוגע בעל עצה געבער, גאט וואס ער געבט אונז די עצות, ס'איז סתם נאך א פראבלעם, און נאכדעם דארף מען טרעפן עצות אויף זיך אן עצה געבן מיט דעם, נישט אויף דעם איז עס געמאכט, נישט פאר דעם איז געקומען די אלע זאכן. ס'איז ידוע, דער רבי ר' בונים האט געזאגט אויף די וואכעדיגע סדרה, שטייט כי תצא למלחמה על אויביך, האט ער געזאגט אז נו, און בזמן ס'איז געווען א מלחמה, ס'איז דא א אידישע מלך, און א אידישע ארמעי, און א אידישע לאנד, און כי תצא למלחמה איז א הלכה, אזוי ווי רעדט די פשט איז געווען די הלכה, ס'איז אפשר געווען סודות און רמזים, אבער די פשט איז די הלכה, ס'שטייט יפת תואר וכו', היינט, לפחות בזמנו, אז ס'איז נישטא קיין אידישע ארמעי, נישטא קיין אידישע מיליטער, נישטא קיין אידישע מדינה, איז כי תצא למלחמה, וואס איז די פשט? די פשט איז אז מ'רעדט פון די מלחמת היצר הכתוב מדבר, מלחמת הרשות, פון דבר דברי הרשות, די התגברות ווי די חובת הלבבות זאגט, די גרויסטע מלחמה, די מלחמה פנימית וואס א מענטש האט, דאס איז די פשט. יעצט וואס איז די פשט פון די ווערטל, וואס זאגט ער דא? ער זאגט אסאך זאכן, אבער איינע פון די זאכן וואס ער זאגט איז, אז פשט, וואס מיינט פשט? פשט קען מיינען היסטארישע פשט, וואס די פסוק האט געמיינט ווען מ'האט עס געשריבן, אקעי, אוודאי מיינט עס נאך היינט אויך די מלחמה כפשוטו. אבער פשט אין די סענס אז די תורה איז געקומען אונז צו העלפן עפעס, די תורה איז מלשון הוראה, מצוות זענען עצות, זיי קומען צו פארענטפערן עפעס א פראבלעם, און ווער ס'האט נישט די פראבלעם איז על פי פשט כאילו איז נישט נוגע, איז אזוי ווי די תולדות זאגט, אז די הלכה, אז די מצוה איז נישט נוגע לעולם ועד, איז נישט נוגע למעשה, איז נישט תורה. לא תהא מוחלפת, עס איז מוחלפת, עס איז נישט נוגע. איי, וואס ווילסט גלייבן אז תורה לא תהא מוחלפת, זאגט די תולדות, מוז מען מפרש זיין, פירוש רוחני און די אלע מצוות מוז מען זאגן אז זיי קומען סאלוון א אנדערע פראבלעם. און באמת, ס'קען זיין אז די אמת, און איך וויל זאגן דאס, די אמת אז דער רבי ר' בונים מיינט נישט דא נאר א גוטע זאך, עס מיינט אויך א שלעכטע זאך. ווייסט למשל אזוי ווי מען זאגט לעצטע וואך אין פרשת שופטים אז מען זאגט אז א השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה איז שופטינו מרמז אויף צדיקים יצר טוב שופט טוב יועצינו איז מרמז אויף תרי"ג עיטין וואס זענען עצות זיך מתגבר זיין אויפן יצר הרע וכולי און דאס איז א גרויסע פראבלעם נאר וואס דער ברימ האט זיך נישט גענארט אז דאס אז ס'איז נישטא קיין אידישע מיליטער ס'איז א פראבלעם און אפשר זיין דא אפשר דארף זיין אפשר דארף מען עס מאכן אידיש דאס דאס איז א פראבלעם נישט קיין גוטע זאך נישט ער פרייט זיך ברוך השם אז די תורה איז נאר על פי סוד נאר ער פארקערט ער ברענגט ארויס די פראבלעם און ווען מען לערנט די ווארט און מען כאפט נישט אז ער ער מוטשעט זיך דא ער איז זיך מתמודד צו ער זאגט א גוטע תירוץ אדער נישט ער מוטשעט זיך דא מיט די פראבלעם פון וואס טוט מען אז אזויפיל חלקים פון די תורה זענען נישט נוגע דאס הייסט אונז קענען האבן פון זיי גארנישט קענסט לערנען דרוש וקבל שכר שוין אבער איך האב נישט פון זיי גארנישט ווייל אדער די פראבלעם וואס זיי רעדן איז נישט רעדט נישט צו מיר אדער ווייל די וועג ווי אזוי ער האט געט זיך אן עצה מיט די פראבלעם איז נישט מעגליך ליידער וואוין איך אין א וועלט ווי ס'איז נישט דא קיין אזוי זענען זאגן איך האב געטראכט אלעמאל השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה יא ווער איז ווער איז היינט די שופטינו ויועצינו דער יגון ואנחה זאל מען אוועקנעמען דער יגון ואנחה אויב מען לעבט אין עולם יגון ואנחה איז עפעס עפעס וויל מען דאך טרעפן עס געט זיך א שטיקל עצה אקעי מען קען לערנען ברוחניות מען קען לערנען בפנימיות די תורה אבער אוואדע רעדט ער דא פון די פראבלעם און פרובירט זיך אן עצה געבן מיט די פראבלעם און אזוי וויבאלד ס'איז א שיעור אין סודות התורה כביכול זוהר הקדוש די גאנצע מושג, די גאנצע מושג פון זוהר, די גאנצע מושג פון חסידישע ספרים וואס זענען געבעיסט אויף דעם וכו', איז זיי קומען סאלוון א פראבלעם, און ס'איז זייער קלאר, ס'שטייט אפשר נישט בפירוש, אבער כ'וועל זאגן אין די קאנטעקסט פון די סדר הימים וואס אונז זענען, ס'דא א פראבלעם וואס אלול ועשרת ימי תשובה וכו' דארף צו סאלוון, די פראבלעם האבן אונז געלערנט, דאס איז די קשיא וואס אונז האבן געלערנט, די פראבלעם איז האבן אונז געלערנט אין פרשת. דברים, פראבלעם האבן אונז געלערנט אין תשעה באב, בין המצרים, האט מען געזעצן אויף דער ערד, און מען האט געוויינט, אז מען האט געכאפט וואס די פראבלעם פון די וועלט איז, אונז האבן דא מסביר געווען אביסל די פראבלעם, פראבלעם וואס איך האב, פראבלעם וואס אונז האבן, אלס יורשי התורה, אלס אנשי התורה בדור הזה, אביסל מסביר געווען די פראבלעם פון תשעה באב, די פראבלעם וואס הייסט גלות, דאס אז עס איז דא אזויפיל זאכן וואס אונז ווייסן טאקע נישט פון וואס זיי רעדן בכלל, אונז דארפן די גאנצע תכלית, די גאנצע. נקודה פון דער תורה איז געווען צו ברענגען השראת השכינה אויף דער וועלט מ'זאל זיין א שלימות מ'זאל לעבן אויף דער וועלט בשלימות מ'זאל מייסד זיין עפעס א אזוי ווי דער רמבם זאגט א אומה יודעת את השם עפעס א אומה וואס איז דרייט זיך ארום ריכטיגקייט ס'דרייט זיך ארום איפה צדק יהיה לך כי תועבת השם עושה אלה עפעס א זאך וואס דער אייבערשטער האט ליב עפעס א סארט לעבן, עפעס א סארט קאמיוניטי, עפעס א סארט מדינה, עפעס א סארט פלאץ ווי מען לעבט וואס וואס איז גוט מיט געטליכקייט, יא, עס איז גוט, עס איז נישט צוקריגט מיט גאט, עס ארבעט מיט גאט, יא, אנדערע ווערטער בעולם הזה, מיר זאלן זאגן זייער קלאר, בעולם הזה, און עס איז, אזוי איז די פאקט, על פי רוב, אז איינער וויל, מי שרוצה להיות טוב, אז איינער וויל זיין גוט, אזוי ווי דער רמב"ם האט שוין געזאגט אין הלכות דיעות, באמת, אזוי דארף ער לויפן אין א מדבר, עס איז דא ברוך השם אסאך מדבר'ס, אסאך כמו מדבר'ס און אסאך מדבר'ס נאך געבליבן, און דארט דארף מען, דארט דארט קען מען אפשר טרעפן די שכינה, פארוואס דארט קען מען נישט טרעפן די שכינה? באמת, אזוי ווי שטייט ביי משה רבינו אין מצרים, כצאתי את העיר אפרוש כפי, יא? מען ברענגט פון דעם א ראיה אז דער אייבערשטער טרעפט זיך אין. חוץ לעיר, יא, אין קאנטרי, אין חיתן, אין אין די וואן, אין די מדבריות, אין די, דארט ווי מ'גייט התבודדות ביינאכט, די ברסלב'ער פירן זיך, דארט אין די וואלד, דארט טרעפט מען זיך. פארוואס איז נישט אין שטאט? איז נישט קיין גוטע זאך, זאגט רש"י דארט, ווייל די עיר איז מלאה עבודת גילולים. דאס איז א עבודה זרה שטאט, דאס איז מצרים שטאט, אוואדע אין דעם שטאט קען מען נישט טרעפן גאט. אוואדע. אויב ס'דא א עיר שחוברה לה יחדיו, אויב ס'דא א עיר וואס איז חוברה יא ס'איז קאנעקטעד, ס'קאנעקט זיך די אויבן מיט אונטן, ס'איז קאנעקטעד די די שם עלו שבטים, ס'שטימט, ס'איז די שטאט איז א חבר מיט מיט מיט הימל, די די שטאט איז נישט קיין שונא פון הימל, דארט איז פארקערט, דארט איז א עיר ששם להודות לשם השם, דארט גייט מען יא גיין דאווענען, נישט אזוי ווי אין מצרים וואס מ'דארף ארויסגיין מן העיר לפרוש את כפי צו דאווענען, אין ירושלים גייט מען צו דאווענען. נאר בזמן הזה, נאר בזמן און באופן וואס די שטאט איז צעקריגט, די שטאט איז קייט, יא, נישט נאר די שטאט, די גאנצע ציוויליזאציע איז צעקריגט מיט גאט, איך וויל זאגן, נישט דווקא אז ס'איז מתנגד, נישט דער פרעה וועט זאגן איך לאז דיך נישט דאווענען, שטייט דא א עקאן, איך וועל מאכן א ווינקל אין מיין, אין מיין געטשקע שטוב, און דא וועט זיין די דזשואיש טשעפל, יא. דו כאפסט אבער נישט אז איך האב א אנדערע סארט גאט. מיין גאט זוכט נישט עפעס א פלאץ צווישן אין פרעה'ס בוק, יא, אין פרעה'ס בוק פון פון געטשקעס ווייסט מען וואס צו שרייבן, מי ה' אשר אשמע בקולו שטייט נישט אין בוק, מ'עט צושרייבן, ס'דא אויך א גאט יו"ד קיי וא"ו קיי נאך א גאט, קאם אן, דאס איז נישט דאס מיינט מען, ס'איז טאקע צעקריגט, איך האב אנדערע אנדערע איידיע, איך האב א גאנץ אנדערע מושג לגבי דיך איז באלאנגט קומט עס נאר אין מדבר איך בין מצרים דער גאט קען מען נאר טרעפן אין מדבר לאז דיך אפ פון די גאנצע שטאט שרייב מיך נישט אריין אין דיין בוק געב מיך נישט קיין ווינקל אין דיין עירפארט דארט איך זאל קענען דאווענען א עירפארט איז נישט קיין פלאץ צו דאווענען יא דארף זיין דארף זיין דארף דאס וויסן עס איז נישט עס איז נישט געמאכט דאס איז א מקום וואס עס איז געשטעלט ארום א געוויסע איידיע א געוויסע איידיעל א געוויסע וועליוס א געוויסע זאכן וואס מען איז דא מעריך די ווענט שרייען דא ס'איז אזוי אבן מקיר תזעק די ווענט שרייען יעדע ווי מען זאגט יעדע יעדע יעדע ציוויליזאציע ווי זיי מאכן א גרויסע בנין דאס שרייעט דאס איז זה אנו מחשיבים דאס איז אונזער גאט יא דאס איז אונזער זאך אבער יעדער איינער ווייסט וואס איז די גרעסטע בנין אין אמעריקע יעדער איינער ווייסט וואס איז די גרעסטע דאס איז מען מחשיב און אז מען וויל אז איינער וויל דא דאווענען יא מ'עט אים לאזן דאס איז פרידאם אוו רעלידזשען מען לאזט דיך קיינער שטערט דיך נישט דאווענען אבער קיין חבר מיטן דאווענען איז נישט די גאס קיין חבר מיטן דאווענען איז נישט די גרויסע בנין דארטן אין מאנהעטן איז די עירפארט נישט קיין חבר עס שרייט צו דיך וואס דאווענסטו וואס איז א משוגעת צו דאווענען שטימט די טאג דא מאכט מען ביזנעס וויפיל געלט מאכט מען פון דאווענען דאס שרייט עס דאס איז די אבן מקיר תזעק פון די עולם אזוי ווי אונז לעבן שרייט דעי ס'שרייט דא איז ווערט נאר זאכן וואס מ'קען טוישן דאס געלט אדער לפחות וואס מ'קען עס טוישן פאר געלט, עפעס ערגעץ קומט עס אן צו געלט, ערגעץ קומט אן צו וואס א מכינה תכלית, ערגעץ קומט עס אן, דאס איז דאס איז וואס איז חשוב, אזוי שרייעט עס, און אויב איינער וויל, איינער פילט אז די די ניד, דאס איז א ניד, אויב איינער פילט עס נישט, איך זאג קלאר, אויב איינער פילט עס נישט, אויב ער האט נישט די פראבלעם, נישט פון דעם רעדט מען, זייער גוט, מען וועט אים געבן תורה, מען וועט אים געבן אביסל חיזוק, מען וועט אים געבן אביסל ער זאל זיך פירן אבי נישט זיין אזא גרויסע גנב, אביסל א קלענערע גנב, בסדר, אלץ כשר ויושר. אבער דער וואס פילט די ניד, עס איז דא אזא ניד, די ניד איז בילט אין צו צו מענטשליכקייט, ס'איז בילט אין צו צו אידישקייט זיכער, בילט אין צו צו ווי אזוי וואס אונז זענען, ס'איז נישט קיין נישט קיין גרויסע מדריגה אדער עפעס א כ'ווייס עפעס א דבר נעלם, עפעס א נפלאת היא ולא רחוקה, ס'איז א פשוט'ע זאך. אויב איינער האט די ניד, פילט ער מורא'דיג פרעמד. מארקס האט עס גערופן עליענעישן, יא. פילט זיך מורא'דיג פרעמד. ער איז נישט קיין חבר מיט די עולם הזה. ער רעדט נישט זיין שפראך. ער וויל מסביר זיין אז די דאווענען איז געלונגען היינט אינדערפרי, ער איז מורא'דיג צופרידן, און עס איז נישטא קיין ווערטער אין די גאנצע שפראך. מיר האבן גערעדט פון די חורבן, אבנים זענען אזויווי אותיות, יא, אבן מקיר תזעק, אויך די שפראך, אין די שפראך אויף ענגליש איז נישטא קיין ווארט צו זאגן די דאווענען איז געווען גוט. והא ראיה, אפילו אויף עברית איז נישטא קיין ווערטער. והא ראיה די אלע אידן וואס וואס האבן אזעלכע מושגן דארפן רעדן אראמיש, דארפן רעדן לשון הזוהר, מ'קען זאגן אה ס'געווען מוחין דגדלות, מוחין דגדלות דאס איז עפעס א מין צומישטע שפראך, ס'איז נישט די שפראך, אין די נארמאלע שפראך וואס מענטשן רעדן איז נישט דא אפילו קיין ווארט דערפאר. פון דעם די אמת די זוהר רעדט אנדערע שפראכן, ס'איז נישט גענוג געווען צו רעדן לשון קודש וואס די עולם רעדט כאילו די לומדים רעדן לשון קודש, ווייל זיי האבן אויך נישט די געפיל, זיי פארשטייען אויך נישט, ס'איז נישטא צו וועם צו רעדן, ביי א למדן אסאך בעסער, יא, ס'איז נאך א זאך וואס די זוהר איז זייער קלאר, און און און און אין ישיבה איז יא, ס'דא ווייסטו וואס איינער האט האסט א שיעור מ'קען פון אים נאכזאגן א שטיקל תורה האסט מפרש געווען א מחלוקת די קצות מיט די נתיבות, אקעי, דאס דאס עקזיסטירט, דאס דאס קען אויף דעם קען מען בויען עפעס א בנין, אויף קען מען דרוקן א ספר, אבער דו ווילסט מיר זאגן אז די חילוק פון חכמה מיט בינה. דרוקט זיך עפעס בעסער אויס זונטאג ווי מאנטאג, כ'ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיין לעבן האבן, נישט איך איך שטינק זיך מיט דיך, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, אין די וועלט, אין די אפילו די לומדישע וועלט, די ישיבישע וועלט, די תורה'דיגע וועלט, זיי ווייסן נישט וואס דו ווילסט, דארף מען רעדן א אנדערע שפראך, מען גייט רעדן אראמיש, איי די גמרא רעדט אויך אראמיש, ס'איז א אנדערע אראמיש, מען גייט רעדן מאכן נייע ווערטער, א טיפע בקוסטרא בגולמא דעזקא, מען גייט זאגן פאני ווערטער. אפשר דעמאלטס וועט מען עטליסט כצאתי את, דאס הייסט כצאתי את העיר, פארוואס קען איך נישט רעדן נארמאלע שפראך, ווייל די נארמאלע שפראך לאזט מיך נישט דאס רעדן, עס איז כצאתי את העיר אפרוש כפי, איך וועל גיין אנטלויפן, מי יתנני במדבר מלון אורחים ואבכה על חללי בת עמי, אזוי ווי ירמיה הנביא האט געזאגט, וואס קענסט נישט וויינען דא, ס'איז צו צרות דא אויכעט, יא, אבער דא פארשטייט מען נישט, יא, איך וועל וויינען, וועט מען מיינען אז איך וויין אויף א פאר דאלער וואס איך האב פארלוירן, איך האב שוין קיין דזשאבס, איך וויין אויף עפעס, און. איך האב נישט אפילו וואו צו וויינען איך דארף גיין לויפן אין מידבר צו וויינען דאס איז דאס איז דאס איז די די קשיא דאס איז די פראבלעם וואס אונז מאכן א תשעה באב דאס וואס ירמיה הנביא זאגט מי יתנני במדבר מלון אורחים ואבכה את חללי בת עמי וואס דער רמבם זאגט מען דארף לויפן אין מידבר וואס דער משה רבינו זאגט כצאתי את העיר אפרוש את כפי זה הבעיה יעצט ווער ס'לערנט זוהר און ס'איז נישט אלעמאל בפירוש אבער ס'איז אלעמאל אין די בעקגראונד פון די זוהר און יעצט אונז לערנען יעצט זוהר תצווה ס'איז מיר זייער קלאר אז דאס איז אין די בעקגראונד פון די גאנצע זוהר אויף די פרשיות און כמעט אלעמאל איז עס אין די בעקגראונד איינע פון די מאמרי הפתיחה די ערשטע מאמרים אין די זוהר תצווה איז נאכנישט וואו ער רעדט בפירוש פון די מועדים רעדט וועגן די נביאים צוויי נביאים ירמי' און ישעיה ירמיהו האט געהייסן זאגט די זוהר שמא קא גרים פון די נאמען פון די פון די מענטש קען מען ווייזן וואס פאר א סארט זאך אפשר איז עס ממש גורם אדער לפחות מען קען לערנען פון דעם ירמיהו מאכט זאגט די זוהר ירים יוד קיי וואו עס האט זיך אויפגעהויבן די יוד קיי וואו די יוד קיי וואו פון די היי ישעיהו מאכט ישע יוד קיי וואו געהאלפן די יוד קיי וואו געהאלפן די שמות יוד קיי וואו זיך צוריק ברענגען אין די אות היי אין ארץ ישראל וואס הייסט די מוסד וואו די אות היי די פלאץ וואו די אות היי וואוינט איז פאר דעם ירמי' הנביא רעדט פון די חורבן ישעי' הנביא רעדט פון די פון די תיקון פון די פון די נחמה וואס אונז לערנען שבעה דנחמתא דאס הייסט אזוי וויל מסביר זייער קלאר אז ס'דא א פראבלעם וואס הייסט חורבן בית המקדש. און ס'מיינט ירים יוד ק יוד קיי וואו און אונז טרעפן עס אין די נאמען און אונז פארשטיין די אמת'דיגע טייטש פון די חורבן איז דאס אז די יוד קיי וואו קען נישט רעדן מיט די היי אזוי ווי ער זאגט דארט די זוהר אין אנהייב תצווה וואס הייסט די דיבור די אדער מ'קען עס רופן חכמה און בינה אדער תפארת צו מלכות ס'האט נישט קיין ווערטער זיך ארויסצוגעבן יא ס'איז א קול בלי דיבור אזוי שטייט אין אסאך ספרים אז דאס איז די רמז פון א שופר אז ער קען נאר שרייען ער קען נישט ער קען נישט ער האט נישט קיין ווערטער דאס הייסט דאס הייסט די שכינה האט נישט קיין ווערטער צו רעדן, אויב ס'איז אויב ס'איז שרייט שוין איז נישטא קיין ווערטער, אויב ס'איז ווערטער וואס שרייט שרייט שרייט עס עפעס אנדערש, ווען ס'איז נישטא קיין ווערטער איז נישטא קיין דא איז נישט קיין חבר מיט די מיט די מושגים. יעצט וואס טוט מען לגבי דעם? אונז קענען זייער ווייניג טוהן, וואס אונז קענען טוהן אדער לפחות אנהייבן איז נאר צו לערנען, נאר צו טראכטן, ווייל טוהן איז איז דאך די גוף גופא פראבלעם, מ'קען נישט טוהן.

ער געהערט א שופר בלאזן, דער איד וואוינט אין מדבר, פארוואס וואוינט ער אין מדבר? ווייל די שטאט רעדט נישט צו אים, ער פארשטייט, ער האט זיך צוזאמענגענומען מיט זיינע צוויי חברים און זיי וואס פארשטייען און זענען געגאנגען אין א מדבר, פארוואס גייט ער אין, אזוי ווי רבי נחמן ברסלבער זאגט מען דארף גיין אין התבודדות אין א פלאץ, אפילו וואו מענטשן גייען נישט בייטאג, גייסטו דאך ביינאכט, ס'דא פלאץ, טעכניש, אלעמאל אזעלכע קשיות וואס מענטשן פרעגן. אזעלכע משוגעים אזויווי אונז קענסט נישט קיין עצה געבן? קענסט נישט טרעפן ביידע? פארוואס דארף מען לויפן ביזן ביזן די פעלד דארט מאכן העתרות? קענסט נישט זיצן אין דיין אין דיין די אייבערשטער איז איבעראל יא? ביסט מסכים די אייבערשטער איז איבעראל? קען איבעראל די אייבערשטער קען נישט די אייבערשטער קען נישט קענסט נישט שטיין דארט אין מצרים דאווענען? איך קען יא איך קען טעכניש מען קען ביסט גערעכט.

עפעס אזוי בדוחק אזוי במידת הדין אזוי אקעי ביז פין שטיי אויף פארטאגס און מען זאגט ווי זאגט מען פארוואס די חסידישע אידן דארפן דאווענען פיר אזייגער נאכמיטאג און מאכן הכנות אויפשטיין פארטאגס אקעי ווייל דו שטיי אויף פארטאגס סתם א מעשה שטיי אויף פארטאגס וואס וואס הייסט שטיי אויף פארטאגס און וואס וועט זיין מיט די מיט די צווייטע שעה דאס הייסט אנדערע ווערטער די טאג היום שייך לי די טאג ביים טאג דארף מען דאווענען אדער צו די הלכה אדער צו די ארבעט אלעס די זעלבע זאך ס'באלאנגט צו מיר די ווילסט דאווענען ביסט א פרומער די ווילסט ווילסט פרומע איז נישט א שווערע ווארט, דו ווילסט, דו ביסט דאך א מין, א מין משוגענער וואס, וואס נוגע אלהים בליבו, יא, דו ווילסט אנרירן גאט, נו שטיי אויף פארטאגס, שטייסט ווייל דו, וואס טוסטו פארטאגס? אה, איז פארטאגס, די, די, ווען דו שטייסט אויף פארטאגס קוקסטו נאך א עפיזאד פון די, אה, יא, איז, איז הייסט פארטאגס באלאנגט אויך פאר דיך, נאר, נאר די טאג באלאנגט זיכער פאר מיר, אז דו ווילסט קען מען דיך מאכן פלאץ, גיי פארטאגס. זאגט די חסידישע איד איך פייף דיך אן, כ'גיי נישט גיין פארטאגס, מען גייט גיין נאכמיטאג, גייט אויפשטיין צען אזייגער און דעמאלטס זיך אננעמען צו גיין אין מקווה און לערנען אביסל חסידות און טראכטן אפאר שעה און נאכדעם גייט מען דאווענען און מען גייט דיך אנפייפן, דאס הייסט מען מוז אביסל צוברעכן דאס, פארוואס נישט ווייל איך האב פיינט די וועלט ווייל איך האב עס ליב, ווייל איך וויל האבן עפעס א סארט וועלט, איך וויל אזא שטיבל וואס דארט מאכט איז עס נארמאל, איך האב גערעדט מיט איינעם וועגן דעם לעצטע וואך, ער האט נישט געוואוסט פונקטליך וואס איך וויל, אבער איך וועל אפשר זאגן פאר אים קען ער וויסן. איך דארף ס'דארף זיין אזא שטיבל, אויך געזאגט די ווארט סעיף ספעיס, יא, איך האב ליב די ווארט, ס'פלעגט אמאל זיין אזא ווארט אין די קאלטשער, ס'דארף זיין אזא שטיבל וואס דארט אז איינער קומט צוויי צוויי צוויי דרייסיג נאכמיטאג און ס'אים כאפט זיך אים ער וויל ער וויל זיך אביסל אויסדאווענען ער וויל זיך אביסל זינגען א ניגון ער וויל זיך אביסל אויסוויינען, מאכט עס סענס? מ'גייט אים נישט קוקן מאדנע? אן אנדערע שול, אין א בעל הבית'ישע שול לאזט מען נישט? מ'לאזט, קיינער גייט דיך נישט ארויסווארפן, אונז זענען פרידאם אף רעלידזשען, פרידאם אף ספיטש, דו קענסט, יא, אבער דו, אבער דו עקזיסט נישט דא בכלל, מ'גייט דיך אויסלאכן, איז די גאנצע מטרה פון אויב מ'דארף בעזרת השם מייסד זיין א חסידישע שטיבל אדער א, איז געמאכט אז ס'זאל נישט זיין מאדנע, ס'זאל זיין, ס'זאל זיין חברים, יא, מ'וועט קוקן, מ'וועט דיך אפשר העלפן, מ'וועט דיך אפשר, מ'וועט דיך געבן דיין ספעיס, וואטעווער מ'דארף. דאס איז נארמאל, עס עקזיסטירט דא, אין די רוב וועלט, רוב וועלט, מען רעדט שוין נישט פון, מען רעדט שוין נישט פון עולם הגדול כאילו, מען רעדט פון די הלכה'דיגע וועלט כאילו, קוקט מען אן מאדנע, אזוי איינעם, מיין ברודער האט מיר געזאגט אז אסאך פלעצער ס'זעט אויס, האסט אמאל געזען איינער דאווענען ביחידות אין בית מדרש מיט א געשמאק? ס'איז דא נאר זייער ווייניג בתי מדרשים ווי מען מעג דאס טוהן, פארוואס?

שטייט און אפילו אין בית מדרש איז דאס מאדנע ווען יעדע איינער שטייט איז דאס א מנין אויב ס'איז יום כיפור אפשר פארשטייט מען אקעי מען דיך לאזן מען מעג אבער ס'איז א מאדנע זאך דאס הייסט גלות השכינה דאס הייסט גלות השכינה דעי דעי איז וואס רעדן דאס איז גלות השכינה דאס הייסט אז דער דער וואו מיט דער היי רעדן זיך נישט צונויף דאס הייסט אז דער יאר א מיד היי וואו דער יוד היי וואו שטייט העכער פון דער היי און ס'דא א היי און ס'דא א יוד היי וואו זיי האבן קיין שייכות מיט צווייטע און דאס הייסט שלטי מלכות החייבת, די מלכות הרשעה שולט אנשטאט פון די מלכות שמים, דאס הייסט נתכסה הירח, די לבנה איז טונקל געווארן, די וועלט איז טונקל געווארן, ופה אנו עומדים, דא שטייען אונז, דא איז אונז אנגעקומען. יעצט דער צדיק איז מסביר פאר רבי שמעון.

און ער זאגט מיינסטו אז די מדבר איז עפעס א ריינע פלאץ עס איז דא א סענס וואס די מדבר איז א ריינע פלאץ נישט דא די ספעציפישע שטערונגען וואס איז דא אין בית מדרש וואס איז דא אין שטאט איז עס נישט דא אבער די מדבר איז באמת א ערגערע פלאץ פארוואס איז די מדבר א ערגערע פלאץ לאמיר פארשטיין באופן עמוק וואס ער זאגט וואס ער זאגט איז באמת

כאילו, געווענליך ווען מען דאווענט איז זיך מתגבר און מען, כאילו, יא אוודאי די שטאט איז גערעכט אז וואס איז חשוב און וואס איז טייער און וואס איז הייליג און וואס איז גרויס דאס איז ווער ס'מאכט מער געלט, נאר, אין עפעס א בחינת רוחניות, בחינה רוחנית, בבחינה עפעס א שוואכער, עפעס א מער פעינט, עפעס א מער גרעי לעוועל, איז דא אויכעט, איז דא אויכעט, איז דא אויכעט תפילה, איז דא אויכעט געטליכקייט, איז דא אויכעט תשובה, איז דא אויכעט ערכים פנימיים, איז דא אויכעט לופט. נאר ניין, אז די אמת איז אזוי ווי די בעל תניא זאגט מודים מכלל דפליגי, דאס איז א גרויסע מחלוקת, די אמת איז אז א מחשבה טובה איז מער ריעל, ס'איז מער א זאך, ס'איז מער עקזיסטירט ווי די גאנצע עמפייער סטעיט בילדינג, דאס איז די אמת, זעהט אונז נישט אויס אזוי, אין עולם, אין די שטאט זעהט נישט אזוי אויס, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער די אמת'דיגע שטאט, די אמת'דיגע עמפייער סטעיט בילדינג, דאס איז אין מיין קאפ, דאס איז א בניה בלב. די פאלשע די איז וואס אזוי ווי זיי קוקן אונז אן אזוי ווי לופט דאס איז דענס דאס איז לופט דאס איז א ביתא באוירא דעלמא איז א שטיק לופט צו גארנישט עס איז גרינג דאס צו זאגן אבער איין וויכטיגע השלכה וואס קומט ארויס פון דעם איז אז מען דארף נזהר זיין נישט צו קויפן צופיל די נאראטיוו וואס די וועלט פארקויפט אונז. נישט צו גיין אין מדבר און זאגן נו אונז זענען אנשי המדבר אונז זענען נישט אנשי הישוב אונז זענען אנשי המשוגע העולם החרבן עולם ה דארף געדענקען אז דאס איז אליינס איז א חרבן דאס אליינס אז די ישיבה איז א אז די קדושה איז אין די מדבר דאס איז א חרבן ווייל קדושה איז נישט טייטש מדבר קדושה איז די טייטש פונקט פארקערט קדושה איז די טייטש ישוב. קדושה איז טייטש ישוב העולם, זענען א ישוב העולם, יעדער איינער לויפט נאך געלט און קיינער ווייסט נישט וואס די געלט לויפט נאך, דאס איז נישט קיין ישוב, דאס איז א חורבן, דאס איז באמת א מדבר, אוואדע עס איז נישט קיין מדבר בפועל, עס איז דא עפעס א חלק ישוב, עפעס ניצוצות קדושה איז דא אין דעם, עס מוז זיין, אבער דאס איז באמת א מדבר, דאס איז באמת א חורבן, ממילא מען טאר קיינמאל נישט אויפגעבן אויפן שטאט, נישט אויפגעבן אויף די מושג השטאט, אויף די מושג הישוב העולם, קיינמאל. דאכטן פאר אונז אז אונז זענען די משוגעים, אונז זענען נישט, אונז זענען די נארמאלע מענטשן, אנדערע זענען משוגע. נו, ביז דערווייל זעט אויס אז זיי זענען די נארמאלע מענטשן, ממילא זענען אונז סטאק, דארפן אונז גיין אין מדבר, ווייל נישט וועלן אונז גאנץ, וועלן אונז אויך ווערן משוגע. אנדערע ווערטער, ווייל אונז זאלן נישט גיין אין מדבר, עט די ישוב אויך ווערן א מדבר. אבער אונז גייען אין מדבר בתור ישוב, נישט בתור חורבן. איז ממילא קומט אויס. אז מען טאר נישט פארגעסן די אמת'דיגע טייטש פון דעם לויט די זוהר אונז האבן עס מדגיש געווען אין אלע שיעורים אויף דעם, לויט די זוהר איז די טייטש פון א ישוב אדער א מדבר פונקט פארקערט וואס די וועלט פארשטייט, נישט אזוי דו פארשטייסט אז די גאס איז טמא און דארט איז הייליג, נאר פונקט פארקערט, די גאס איז הייליג און דארט איז טמא. איי פארוואס גייט מען דארט? טאקע וועגן דעם, ווייל מען דארף נעמען קער פון די טומאה. ווייל זיי דארפן נעמען קעיר פון די חורבן. חורבן באמת איז אין שטאט, יא, געדענקען. פאקטיש חורבן אין שטאט, אבער אונז גייען דארט, ווייל על פי קבלה דארט איז די מקום הנחש, דארט איז מקום הסטרא אחרא, דארט ושלח את השעיר במדבר. אונז גייען צו די פלאץ פון שעיר לעזאזל. שעיר לעזאזל שיקט מען בעולם המתוקן, אין די עכטע וועלט שיקט מען איין מאל א יאר א איש עתי המדברה אין די מדבר. וויבאלד אונז זענען עפעס א מין צעדרייטע וועלט, דארף מען פארן אין די אין די מדברה א גאנצע יאר און און קומען יום כיפור אין שטאט, ווייל יום כיפור דארט איז די שעיר לעזאזל, דארט איז די שטאט וואס וואס איז די מדבר אליבא דאמת. יעצט, אויב אזוי, דארף מען זיך פארשטיין פארוואס טאקע זעט אזוי די וועלט אויס. אויב דו פארשטייסט אז די הנראה לכתחילה, לכתחילה איז אזוי ווי מענטשן וואלטן געמיינט, לכתחילה איז צו זיין אין מדבר, צו זיין אריין אין סעפאראשן, בדיעבד מען קען נישט, דארף מען אביסל זיין אין שטאט. באמת איז דאך פונקט פארקערט, לכתחילה איז צו זיין אין שטאט, נאר ווערט וואס די שטאט איז א איז א חרבן, איז גייט מען מאכן די שטאט אין די מדבר, אבער באמת טוט מען לכתחילה. אזוי ממש איז בעומק עמקי הדברים. און דאס איז נישט בדיעבד, דאס איז לכתחילה. וואס דער דער דער תנא זאגט אים, דער סבא זאגט אים, אז מען דארף גיין אין מדבר, שאין האור אלא מתוך החושך. דאס איז דער סלאגען, דער סלאגען פון דער זוהר, אין אור אלא מתוך חושך, אין טוב אלא מתוך רע, מיר האבן שוין גערעדט וועגן דעם לעצטע פאר וואכן. כ'וויל מאכן אביסל א סאמערי פון על פי די זוהר, על פי די זוהר אין אנדערע פלעצער וואלט צוגעצייכנט וואס פונקטליך דאס מיינט, ווי אזוי דאס קען ארבעטן, וואס איז די ווארט פון אין אור אלא מתוך חושך. וואס מיט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס מען גייט אין מדבר וואס דאס איז באמת'דיגע חושך אדער די שטאט וואס איז באמת'דיגע חושך. איז אזוי. איז דא אפאר אפאר אפאר נקודות אפאר וועגן וואס מען טרעפט אין די זוהר און אנדערע פלעצער צו פארשטיין די נקודה, און איך וועל גיין אזוי ווי וואס לויט ווי איך פארשטיי מתחת ממטה למעלה, ס'הייסט א פשוט'ע וועג ביז מען גייט צו א טיפערע וועג און מען וועט פארשטיין אז די טיפערע וועג איז וואס שטייט וואס ליגט אונטער די פשוט'ערע וועג. פשוט פארשטיין איז על דרך המוסר על דרך העבודה, שטייט אין חסידישע ספרים אויף די נושא, די זוהר זאגט למשל. ווערט געברענגט אין תניא אויכעט זוהר אין פרשת תרומה זאגט אז א חיוב ס'איז א מצוה אויף יעדע איינע מאכן בעלי תשובות יא א צדיק דארף נאכלויפן און נישט נאר מאכן בעלי תשובות זאגט ער נישט ווארטן אז בעלי תשובות זאל קומען צו דיר דארפסט נאכלויפן די רשעים זיי מחזיר זיין בתשובה פארוואס ווייל ס'נישט דא קיין חביבות נישט דא קיין כבוד נישט דא קיין יקר נישט דא קיין מעלה נישט דא קיין עליה פאר כבוד השם נאר ווען דער סטרא אחרא ווערט אתכפיא, נאר ווען סטרא אחרא ווערט צוגעבינדן, ווען ס'ווערט אפגעשלאגן, און פון דורך דעם ווערט מען קדוש. אין אנדערע ווערטער פשוט הכי, הכי פשוט זאגן אונז, דאס איז די נקודה וואס אונז רופן, לפום צערא אגרא, דאס איז די נקודה וואס אונז רופן, אזוי ווי די תניא זאגט דארט, ס'דא אזא סארט עבודה, ס'דא אזא, אזא סארט עבודה וואס דארט איז די מעלה, נישט דווקא וויפיל מ'איז מצליח אפצואווענדן די גאנצע זאך, נאר די מעלה איז. אין דעם ווייזט זיך א געוויסע מעלה, ס'הייסט ס'ווייזט דאך אז דו האסט ליב, יא, אז איינער איז געבוירן א צדיק און ס'גייט אים אלעס גוט, זעט מען דאך נישט ווי וויפיל ער וויפיל ער איז אמת'דיג מקושר מיט ליב האבן גוטסקייט, זעט מען נישט ווי אמת'דיג ער האט ליב גאט, אז ער האלט זיך אין איין און מוז נישט שלאגן, אז יעדע מאל קומט זיך אן מיט א שוועריגקייט, חוץ פון דעם וואס מ'קען זאגן נו דאס אליינס איז עפעס א איז עפעס א זאך לפום צערא אגרא, מ'קען אויכעט זאגן אז דאס ווייזט שטערקער דאס דער כבוד השם דער זוהר זאגט דאס ווייזט כבוד השם כבוד השם ווייזט זיך קלארער עס ווייזט זיך שטערקער נישט ווען אלעס איז גוט און שוין ס'דא מלאכים טאנצן קדוש קדוש אלעס איז גוט נאר ס'ווייזט זיך שטערקער ווען ס'דא מענטשן מיט א יצר הרע בכל לבבך בשני יצריך און אזוי ווייטער וואס יעדע מאל זענען זיך מתגבר זיי שטופן אוועק די וואס עס גייט אקעגן דעם יעדע מאל אזוי ווי ס'דא א גרויסע רבי ווי ווייזט זיך זיין כבוד ווען ס'שטייט יעדע איינער ווען מ'שטופט זיך און מ'שטופט מ'מאכט פלאץ דאס איז פארט פון דער געים דאס ווייזט ווייזט מער די כבוד דאס איז איין לעוועל. מ'קען זאגן על דרך עבודה, מ'קען זאגן אביסל טיפער אדער די זעלבע זאך אביסל ווייניגער ווי על דרך עבודה נאר מער אזויווי על דרך ההסבר, מ'מסביר אז אזויווי ס'שטייט יתרון האור ראיתי שיש יתרון האור מן החושך יתרון החכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך, און די זוהר טייטשט אפאר מאל די נקודה. אז דער ווען נישט חושך וואלט מען נישט באקענט וואלט נישט דערקענט זיך די מעלה פון די אור אזוי ווי די זעלבע זאך ווען נישט סכלות וואלט זיך נישט דערקענט די מעלה פון חכמה דאס הייסט פריער האט מען גערעדט פון אזוי ווי א ענין פון מידות פון עבודה די התגברות איז די פוינט ס'איז ס'ווייזט מער התגברות ס'ווייזט מער חביבות אבער ס'איז די התגברות איז די נקודה יעצט רעדן אונז אז אזוי ווי די קאנטראסט קאנטראסט אן די קאנטראסט פון רע וואלט נישט טוב געווען ווערט גארנישט וואלט מען נישט געוויסט אז ס'דא אזא זאך כדי צו מבחין זיין את הטוב וואס שטייט טוב מבחין את הרע ורע מבחין את הטוב ווען נישט אז ס'דא רע וואלט מען נישט געוואוסט וואלט טוב נישט געהאט קיין מינינג ווען מ'רעדט פון דעפענישן מ'רעדט פון די שכליות'דיגע הבנה פון דעם אז מיין מענטש מאכט אזוי וויל מען זאגן אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, אז א מענטש זעט נישט די טעות, פארשטייט ער נישט די ריכטיגע פשט, אזוי ווי ער זאגט, אז ער זעט נישט וואס די פאלשע פשט אדער די שווערקייט פון לערנען אן רש"י, איז ער נישט מעריך רש"י, נישט נאר ער איז נישט מעריך, רש"י האט ברוך השם זיך דורך געמאכט די שווערקייט, עס האט נישט קיין משמעות, עס האט נישט קיין מינינג, אויב די וועלט, די וועלט, אויב וואס אונז רופן טוב האט א מינינג, עס מוז, קען עס נאר האבן א מינינג כמעט, אויב עס איז לאפוקי רע, אויב עס איז לאפוקי עפעס וואס איז נישט גוט, די זעלבע זאך אויב. אויב תורה דארף האבן א מינינג, אויב צו זיין א גוטער מענטש דארף האבן א מינינג, דארף זיין א מעגליכקייט לפחות צו זיין א שלעכטער מענטש, דארף זיין נישט נאר א מעגליכקייט, עס קען דארף זיין ממש א שלעכטער מענטש, ווייל אז נישט איז וואס מיינט עס, וואס הייסט ער איז גוט, גוט איז דאס, אזוי ווי די פיש אין די וואסער ווייסט נישט וואס הייסט אטעמען לופט, מען ווייסט נישט, מען וועט נישט וויסן וואס עס איז, עס קען נישט זיין ניכר, עס קען נישט זיין א זאך, דאס איז נאך איין נקודה פון. אין אור אלא מתוך חושך, אור מיינט נאר עפעס ווייל ס'איז דא חושך און קעגן דעם איז אור, ווען נישט וואלט דאך גארנישט געמיינט, אדער אונז וואלטן לפחות נישט פארשטאנען אז ס'מיינט עניטינג. מיט דעם פארשטייט מען נאך פארוואס אזוי ווי די גמרא מערקט שוין אן אפאר מאל, אין בריאת עולם שטייט קודם איז געווען חושך און נאכדעם איז געווען אור, כאילו ס'קען נישט שטיין פארקערט, ווייל אזוי זאל שטיין ס'איז געווען ליכטיג און נאכדעם איז נישט געווען ליכטיג, די אור איז נאר עפעס ווערט אז ס'איז געווען טונקל. און יעצט ווייסטו דאך, אה, ויהי ויאמר אלוקים יהי אור, עס איז געווארן ליכטיג, איז בעצם דער חושך איז קודם לאור, ווייל דער חושך איז א תנאי אז די אור זאל עפעס אויפטון, אור איז א זאך וואס באלייכט טונקלקייט, ס'איז נישט מעגליך צו זאגן די ווארט אור, אן אנדער וועג פון עס זאגן, ס'איז נישט מעגליך צו זאגן די ווארט אור אן עס זאל זיין א חושך וואס מאכט די מינינג פון די ווארט אור, ממילא אין א סענס איז חושך קודם לאור, מ'קען זאגן פארקערט אויך, אור קודם לחושך, חושך, אבער אור איז דא, רעכנט זיך דא אלס די חידוש, אונז ווילן דאך די אור, אונז ווילן דאך נישט כאילו די חושך, אונז ווילן נאר די אור.

נאר די לענגסטע זוהר וואס רעדט וועגן דעם און לכאורה די אמת'דיגע יסוד עס ווערט מוסבר אין זוהר פרשת בראשית עס אפשר נאך א פלאץ עס איז מרומז אדער מער בקיצור און דער זוהר איז מסביר אז עס זענען דא מער מער סארט מער סארט זאכן ווי מער סארט חושך ווי ס'זעהט אויס. אין אנדערע ווערטער. דאס וואס אונז רופן חושך איז נאר איין סארט חושך, אדער מ'קען עס רופן נאר איין תוצאה פון וואס הייסט אמת'דיג חושך. עס וועט זאגן אז עס שטייט ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה דאס שוין א צווייטע סטעפ יא קודם נאך שטייט דאך שוין ויהי עס איז געווען והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך עס איז שוין צוויי אנדערע חושך'ס בעצם איך מיין אזוי פארשטייט ער דארט די פסוקים קען מדייק זיין בעסער אפשר הייסט עס דא א חושך קודם עס דא א וואס איז פון וועם האמת די געזאגט זיך חושך קודם נאר נאכדעם א צווייטע חושך ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה דארט איז שוין די אור קודם לחושך עס איז א אנדערע סארט חושך אדער אויב מען רעדט אין די שפראך פון די זוהר וועט מען זאגן עס זענען דא צוויי סארט חושך'ס בכלל, ס'איז דא חושך פון די מלכות, וואס הייסט חושך פון די מלכות? אז בשעת די מלכות איז אין גלות, בשעת די מלכות איז בפירוד, בשעת די מלכות איז בבחינת לילה, וואס איז נישט קאנעקטעד מיט יום, איז טונקל, ווי מען זאגט עס חסידות איז אפילו נישטא קיין לבנה, די לבנה שיינט נישט, די לבנה באקומט נישט קיין לעכטיגקייט פון די זון, יא טונקל הייסט אז די לבנה שיינט נישט, דאס דאס איז טונקל, חושך התחתון. יעצט אבער דער אמת איז, אזוי ווי אונז זאגן, עס איז דא חושך וואס איז קודם לכן, דאס איז באמת א אנדערע סארט חושך בכלל, שטייט ישת חושך סתרו סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבי שחקים, דאס איז אזוי ווי א חושך וואס איז העכער די הימל. דא א חושך פון וואס אלעס איז געקומען, וואס מיינט די חושך? די חושך איז די אמת'דיגע חושך שקודם לאור, אויף די שפראך פון די זוהר הייסט דאס, די חושך איז ספירת הכתר, אדער אין א אנדערע פשוט אויף שכל'דיגע טייטש וואלט מען געזאגט, דא זאכן וואס איך פארשטיי נישט ווייל איך בין סטופיד, און איך פארשטיי נישט ווייל איך בין נישט גענוג קלוג, איך האב נישט קיין שכל, איך פארשטיי עס נישט. ס'איז דא זאכן וואס איך פארשטיי נישט, ווייל זיי זענען למעלה מהשגתי, דאס הייסט ווייל זיי זענען למעלה מהשגה, ווייל זיי זענען מובן נאר צו זיך אליינס, דאס הייסט גאט אליינס, אדער פון ספירת הכתר אדער קווארום וואס זאגט גאט אליינס, קען מען נישט רופן אור, הייסט ער נישט מושג בחיוב מען קען אים נישט זאגן כי זה וואס ס'איז, דאס איז ריכטיג אויף א קלענערע מדריגה, וואס מ'זאגט די אייבערשטער איז א בורא, די אייבערשטער איז א מנהיג, די זאכן קען מען זאגן, ס'איז אור, אויב ס'איז חושך, אויף דער וועלט, ס'דערקענט זיך נישט אז דער אייבערשטער איז א בורא און א מנהיג. און אזוי ווייטער דעמאלטס איז עס איז עס חושך דאס איז טונקל די חושך דארף מען באלייכטן דארף אנצינדן די לייט דארף מען ברענגען עס זאל ווערן אין די פרי אבער די חושך פון וואס די אייבערשטער איז מצד עצמו די חושך פון וואס די אמת איז מצד עצמו דאס איז נישט קיין חושך ווייל איך בין נישט גענוג גרויס און איך בין נישט גענוג קלוג און אונז פארשטייען נישט ס'איז א חושך ווייל ס'איז מ'קען זאגן ס'איז אנדעפיינד יא ס'איז נישט מוסבר ס'איז נישט מוגדר אין קיין איינעם פון די גדרים וואס אונז גייען באלייכטן מיט דעם זאכן ס'איז פארדעם אליבא דאמת, ס'איז פארדעם מצד עצמו. און אוודאי דער חושך האט באשאפן שמים וארץ, דער חושך האט באשאפן אור וחושך, דער חושך, חושך פון ספירת הכתר האט באשאפן אלעס. יעצט באקומען אונז א גאנצע נייע פשט פון זאגן אין האור קודם לחושך, אין אור, אין אור אלא מתוך החושך. הייסט עס איז אנדערע וועג פון עס זאגן אז אלעס קומט פון גאט אלעס קומט פון איין סוף און אויב גאט מצד עצמו לפחות איז דאס א זאך וואס איז נישט מובן איז נישט מצד עצמו קענסט עס נישט רופן חושך אבער מצד לגבי אונז איז עס חושך ווייל אונז קענען נישט בכלל קוקן אויף דעם ס'עקזיסט נישט לגבי אונזער השגה. אבער אלעס קומט פון דארט, אזויפיל קען אונז וויסן אז אלעס קומט פון דארט סאמהאו, סאמהאו, אין עפעס א דרך נעלמת, עפעס א טונקל אין דער טונקלהייט אינמיטן די נאכט, איז פון דעם געשאפן געווארן די וועלט, איז פון דעם געקומען אלעס. דארף מען פארשטיין אז סיי די אור און סיי די חושך זענען געקומען פון חושך, ווייל צו זאגן אז זיי קומען פון אור איז נישט ריכטיג אפילו ווען מ'רעדט בערכינו, אז וואס אונז קענען נישט פארשטיין, וואס אונז קענען נישט משיג זיין, וואס אונז האבן נישט ארויס, איז נקרא חושך. אדער אונז פארשטייען עס בשלילה וואס הייסט חושך די זעלבע זאך יעצט לאמיר לאמיר זעהן אויב ס'דא א שייכות פון די צוויי סארטן חושך אפשר איז סתם א שיתוף השם ס'האט נישט קיין שייך אז דער אייבערשטער וואוינט אין איין סארט חושך און די חושך וואס איז טונקל ביינאכט אדער ווען מ'טוט אן עבירה איז א צווייטע סארט חושך אז מ'וועט אריינקוקן גוט וועט מען זעהן אז דאס איז נישט ריכטיג נישט ריכטיג פארוואס וואס איז די הגדרה פון חושך איין הגדרה לפחות. נישט ממש די זעלבע, נישט עם זה די זעלבע מבנה, אבער איין הגדרה פון חושך. חושך התחתון, ספירת המלכות, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט, ספירת המלכות איז די טייטש, חושך התחתן טייטש אז ס'איז א מקבל. דאס הייסט, אין אנדערע ווערטער, ווי מען רופט עס אמאל די חומר. ס'איז, ס'איז מעטער, ס'איז, ס'איז א זאך וואס מיט דעם קען מען, פון דעם קען מען מאכן אסאך זאכן. אז די מלכות קען זיין וואס זי דארף זיין. ס'קען ווערן פון דעם אסאך זאכן. עס איז שטאף וואס פון דעם בויט מען זאכן פון דעם פארמט מען אלע זאכן איז באמת אין א געוויסע זין די העכסטע לעוועל וואס אונז קען רעדן וועגן די העכסטע מציאות די העכסטע תפיסה וואס אונז קענען האבן אין גאט איז נישט אז ער טוט א געוויסע זאך א געוויסע הגדרה, א געוויסע חסד, א געוויסע גבורה און אזוי ווייטער. ס'איז אז ער קען טון אלע זאכן. מיר זאגן ער איז כל יכול. יא, ער קען נישט נאר אלע זאכן, נאך אסאך מער זאכן וואס אונז קען זיך נישט פארשטעלן קען ער אויך. אין אנדערע ווערטער, אין א געוויסע זין, אין א געוויסע וועג, די חושך, די מדבר התחתון, די מדבר וואס איז די וועלט וואס איז צומישט, וואס איז לאזט נישט רעדן פון גאט, ס'איז אמת, ווייל מ'קען נישט רעדן פון גאט. און ווען א מענטש ווען מען דארף ווייסט אונז זאגן אז מען דארף גיין אין מדבר וואס ער מיינט איז אז אלע איידיעס אלע גוטע איידיעס אלע שלעכטע איידיעס אויכעט אבער שלעכטע איידיעס זענען דאך נאר א אנדערע וועג פון זאגן נישט שלימות'דיגע איידיעס יא איידיעס ווי מ'האט גערעדט אפאר וואכן רע איז דאך טייטש אז עס איז נישט מסודר עס איז ווייסט נישט וואו ס'איז ווייסט נישט וואס ס'טוט אין אנדערע ווערטער ס'איז נאך מער קען זיין ווי איז יא ס'איז נאך מער חומר ווי צורה עס איז נאך מער מעגליכקייט מען דארף נאך עפעס ס'דארף נאך ערגעץ גיין אנדערע ווערטער וואס איז די טייטש רע רע איז דאך טייטש עפעס אזוי ווי מען גייט כי תצא למלחמה אדער וכו' זאגט די חסידות זאגן זאגן מען כאפט עפעס א כח עפעס א עייש עס פארשטייט זיך אז די פסולת די יצר הרע אליינס און פון דעם דארף מען נאך עפעס מאכן מען דארף עס נאך ווייל סי' מען דארף דאך טון א גאנצע עבודה יעדע יאר מען דארף נאך עפעס אויסרייניגן מען דארף נאך נעמען די קלעקעלע די פאזזי זאך די זאך וואס איז נישט מוגדר און מאכן פון דעם עפעס רע איז נאך א אנדערע וועג פון זאגן א זאך וואס איז נאך נישט איז נאך נישט בשלימות דארף נאך יוצא זיין אלי הפועל אויף די אנדערע שפראך און וועגן דעם באמת איינע פון די פראבלעמען פון די מענטש וואס זיי מיינען אז זיי זענען שוין גוט אז מען קען מיט זיי גארנישט טון איינער איז א צדיק גמור איז עקסט איינער האט נישט קיין תיקון ווייל ער וויל נישט תיקון ער קען דאך נישט גיין ווייטער ער איז דאך שוין תכלית השלימות נישטא וואס צו טון מיט אים אין א גיין אין א סערטען וועג איז ער די ווייטסטע זאך פון גאט פון גאט בבחינת חושך נישט פון גאט בבחינת אור ווייל דער גאט פון בחינת חושך די העכסטע מדריגה די זאגט אז עס קען נאך אלעס זיין גארנישט איז נאך נישט דעפיינט פון די אנדעפיינט זאך וואס הייסט גאט גייט ווערן אור און חושך און יום ולילה און טאג און זונטאג און מאנטאג און די אלע זאכן וואס גייט ווערן און א זייער ענליכע וועג פון די צעמישטקייט וואס איז די וועלט וואס איז די מנוקא ישובא בלי חרבן יא אבער נאר פון דארט קען מען עפעס מאכן יא אז איינער וויל מאכן עפעס ווי גייט ער אזוי ווי כ'האב געזאגט אפשר איז שיין צו רעדן וועגן דעם ווען א מלך וויל בויען א ארמון וואו ער בויט עס אין די אשפה ס'הייסט אשפה מיינט מען צו זאגן דא פון מאטריאל יא, פון באקסעס צעמענט, די באקסעס צעמענט זענען חורבן יא, זיי זענען נישט קיין דברים מסודרים, זיי זענען א מלחמה, זיי זענען א צומישטקייט, זיי זענען נישט מסודר, מלחמה דאס הייסט לא מסודר, ס'איז נישט מסודר, אבער פון דעם, אן דעם קען מען נישט בויען, פון די איידיע וואס ליגט אין די קאפ פון די ארכיטעקט, ס'איז נאר אן איידיע, כדי די איידיע זאל זיך האלטן ערגעץ, אפילו די איידיע איז דאך געקומען פון א מעגליכקייט פון האבן איידיעס, דארף מען האבן, דארף מען האבן זאמד און שטויב און צעמענט און קאנקריט און אזוי ווייטער. איז די אלע צעחישטקייט פון די וועלט איז בעצם אזוי ווי די קאנקריט וואס פון דעם בויט מען די בית המקדש, פון דעם בויט מען די שכינה, פון דעם בויט מען די אלע זאכן, און די אמת איז אז אלעס קומט הכל היה מן החושך, הכל אלעס קומט פון די חושך, אזוי ווי אלעס קומט פון די אין סוף, פון די כתר עליון וואס איז דארט איז אנדיפיינד גארנישט, פון די אנדיפיינד ברענגט מען זאכן ממילא אז מען זוכט חידושי תורה און אונז ווילן טרעפן מילין חדשים עתיקים מילין חדתין עתיקין דארף מען גיין אין די מדבר, אנדערע ווערטער מען דארף כאפן אז די וועלט כמות שהיא איז נאכנישט מסודר. ס'איז נאך נישט מתוקן, ס'איז נאך נישט קונה געווען די ריכטיגע צורה האחרונה, די שלימות הצורה וואס ס'דארף זיין, און ממילא איז עס א מדבר, אין מדבר איז דאס זייער ניכר, ווייל די מדבר איז טאקע א מדבר, און דורכדעם וואס מ'גייט לערנען אין די מדבר, דאס הייסט מ'גייט טראכטן ווי אזוי מ'קען ברענגען פון די אנדיפיינד זאך, מ'קען ברענגען פון דעם א פארעם, מ'קען אויספארעמען די מאטריאל, די סעמענט, צו מאכן פון דעם א הויז, צו מאכן פון דעם עפעס א, עפעס א דבר של קיום, עפעס א דבר של תכלית, עפעס אן עכטע תכלית. אזוי גייט באמת בריאות העולם, נישטא קיין אנדערע בריאות העולם, נישטא קיין אנדערע וועג פון טוב, די אנדערע וועג, וואס דער וואס זאגט אז אונז האבן שוין די תירוץ, אונז ווייסן דאך נישט אפילו, מיר דארפן נישט אפילו די קשיא עני מאר, דער וואס זאגט יא, מען גייט סקיפן די קשיא פון מנין הויך, מען גייט צו די תירוץ, אדער דער וואס זאגט אז ער איז שוין א צדיק, ער ווייסט נאכנישט וואס ער דארף תשובה טון, ער איז, ער איז זיכער נישט, ער איז זיכער נישט גארנישט, ער, ער איז א חורבן באמת, ער איז א חורבן, ווייל די סענס, ער איז א גרעסערע חורבן ווי די חורבן, פון די חורבן קען מען נאך עפעס מאכן, דעי קען, וואס זיי רופן פאטענשעל, פאטענשעל איז א געוואלדיגע זאך ער קען מען קען פון דעם עפעס מאכן פון דעם וואס ער איז שוין פון דעם קען מען גארנישט מאכן ער איז סטאק מען קען אים נאך חרוב מאכן קען מען מאכן אויס שוין אזוי דארף מען דארף מען אים טאקע מאכן אויס אבער פון דעם וואס ווייסט אז ער איז נישט ער איז נאך נישט אינגאנצן ער איז נאכנישט אויסגעפאלן ער איז נישט קיין שלימות ער איז א וואס איז א מענטש וואס איז וואס זענען אונז באמת א באנטש פון טרייס, יא, א באנטש פון התחלות, אביסל דאס אביסל יענץ, אנדערע ווערטער ס'דא אסאך מער, יעצט יעצט דא דא מיט וואס צו ארבעטן, דארף מען דאס נעמען אז אביסל שניידן דא אביסל שטופן דארט אביסל ארויפלייגן ביז ס'וועט זיין פון דעם עפעס א עפעס א אדם השלם, עפעס א שלימות, און דאס דאס הייסט אז אלעס קומט פון חושך, דאס הייסט אז פון פון די חושך איז די איינציגסטע פלאץ פון וואס אלעס קען קומען, אזוי מאכט די אייבערשטער די וועלט, אזוי אזוי ארבעט דאס איז די בעיסיק וועג, די בעיסיק איידיע, די בעיסיק סטראקטשער וויאזוי די וועלט ארבעט איז אז פון שטאף מאכט מען זאכן. פון זאכן מאכט מען קען מען נאר חרוב מאכן קען קען נישט מאכן מיט דעם גארנישט איז דאס איז דער דער דער ריכטיגע מהלך פון זאגן אז אין אור אלא מתוך חושך ממילא איינער זאגט אז ס'איז טוב ולא רע איז אזוי ווי איר וועט ס'איז משוגע דארף זיין טויב ורע דארף זיין דארף זיין רע וואס ווערט טוב דאס איז וואס אונז לערנען כסדר און דאס דארף פרובירן אונז צו טון הלכה למעשה יעדער איינער קען אויספיגערן ווי אזוי שוין ברוך השם לעולם אמן ואמן